לזכות בן ציון מאיר הלוי בן חיה שרה שיחיה וויינבוים ליום ההולדת שלו כ ז תמוז. כמה חלקים מהתוועדות, י ג תמוז תש י ט. ס'דא עניינים וואס זענען אויכעט פארבונדן מיט זומער וואס דאס איז דער ענין פון גן ישראל וואס אהינצו נעמט מען צו די קינדער פון כרחם אב על בנים. און כרחם אם על בנים, און מען שיקט זיי אוועק אין גן ישראל, און דארטן לאזט מען זיי לערנען אן בלבולים פון דעם אב און פון דעם אם און אויף כל הענינים וואס זענען דא בבית, און אזוי ווי ביי תורה איז דאך אז בשעת עס מישן זיך ניט אריין קיין פניות צדדיות, איז דעמאלט אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה. איז דאך דעמאלט ונתתי גשמיכם בעיתם וכל הברכות המנויות בפרשה, איז דערפאר וואס די קינדער לערנען דארטן תורה און פירן זיך אין מצוות ווי עס דארף צו זיין, ווערן זיי געזונטער, פשוט אויכעט בגשמיות, מען האט מער אפעטיט צום עסן און מען שפילט זיך מיט מער געשמאק און מען קומט געזונטער אהיים, מיט ששזפתני. השמש די שמש דקדושה. ס'איז דא חכמים וואס זיינען זיך מיישב געווען און אוועקגעשיקט די קינדער אפילו ימי הקיץ אויכעט אין אן אופן אז זיי זאלן דארטן אויכעט זיין תחת שליטתם איז אזא מין נס זען האט עס

דורך הרב ר' גרשון מענדל גארעליק מכל הטיטולן צו וועלכע ער איז ראוי צוזאמען עם זוגתו הרבנית מיט אלע טיטולן צו וועלכע זי איז ראוי און דערפון קען מען זען אט דאס וואס שטייט אין מדרש אז אחד מכם גולה לברבריה איז דאס כאילו ווי אלע אידן זיינען אהין צו געקומען און וואס מ'האט דארטן אויפגעטאן אז ס'איז געפארן איין און איינציגער זוג האבן זיי דארט אויפגעשטעלט א בית חינוך לבנים און א בית חינוך לבנות און שיעורים לגדלים און א זאך וואס גאנץ אייראפע האט עס נאך ביז אלע חסידים פון אייראפע ביז שפיץ חבד האבן דאס נאך נישט געקאנט אויפשטעלן האט דאס אויפגעשטעלט אן אמעריקאנער געבארענע מיידל וואס איז געבארן געווארן אין אמעריקע. מיט א אינגל וואס איז געבארן געווארן אין רוסלאנד און אזוי ווי דער אייבערשטער איז מזווג זיווגים האט זיי צוזאמען געטראפן אין ארצות הברית און דערנאך האט מען זיי פארשיקט לכאורה אין איטליה של יון האבן זיי דארטן אויפגעשטעלט אט די כל ענייני העולם בעולם ועוד ידם נטויה ביז און ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. ניט ער האָט געהאַט אַ פּרוטה לפורטה אַף קויפן דעם קעמפּ, מ'האָט אים געקויפט אַף געליענע געלט, ניט מ'האָט קינדער, נאָר מ'האָט עס געדאַרפט בכּח ביד חזקה וביד הגדולה וביד רמה אָן אַ ה', און מ'האָט צוזאַמענגעקליבן קינדער, און די קינדער זײַנען מלא שמחה מיט די עלטערן צוזאַמען, און איצטער איז בסביבות פון רומי, וואָס איז וואָס מחורבנה של ירושלים.

און מען רעדט זיי איין אז אז מ'עט טון פארקערט ווי מען זאגט זיי וועלן זיי בלייבן גרויסע חסידים און גרויסע לומדים און גרויסע יראי שמים ס'זאל זיי דער אייבערשטער העלפן אין זייער וועג ואנחנו בשם פון נשיאי ישראל פון דעם רעבן פון שווער נדגול אז מיר זאלן גיין אין דעם וועג וואס ער האט אנגעוויזן ווי עס שטייט אין המשך פון ריש סמך וואו אז אז מען וויל אז א בן מלך זאל מצליח זיין

ודרכו יחפץ איז דאך דא דא אין דערויף ודרכו יחפץ די צוויי טייטשן אז פריער פארט ער ודרכו אין זיין וועג יחפץ מיט א חפץ ותענוג פנימי און דערנאך ווערט עס ודרכו פון מהוויה פון תחילת הפסוק אז דער אייבישטער איז דער ממשיך פון זיין יחפץ פון תענוג העליון אז זאל זיין בהצלחה גדולה ומופלגה בכל עניניהם הפרטיים והכלליים, און דערנאך זאל דאס אויכעט אראפקומען אין א רוב ברכה והצלחה, גאר כפשוטו בכל המצטרך להם והמתעסקים והמשתדלים מנפש ועד בשר, און דאס דארף מען זאגן בעטן דעם גאנצן עולם זאגן לחיים פאר די גני ישראל בכל מקום שהם, סיי די וואס האבן זיך געעפנט מיט עטליכע וואכן פריער, סיי די וואס האבן זיך געעפנט היינט.

אז מען זאל זיי געבן א טשיר מיט א הורעי דריי מאל די אלע וואס זענען אין גן ישראל. נו, זאגט דאס אויף ענגליש. אז מען זאל געבן א טשיר די אלע וואס זענען אין גן ישראל, די בנים מיט די בנות מיט די מדריכים, מיט אפלאוז, מיט דריי מאל הורעי, איך לייג זיך אויס וואס איך וויל, אבער אויף ענגליש, נו, שטאט שטאגער ענגליש.